קען נישט איך מוז מאכן דא געלט עך גייט מיך נישט אן צו ס'יא געפיקסט צו ס'איז נישט געפיקסט איך קען טשארדזשן צוויי הונדערט דאלער פאר פיקסן די פלאמינג ער האט גארנישט געטון איך מוז אבער האבן געלט איך מוז אהיים קומען איך האב נישט קיין דעמאלטס קומט אריין די ציווי השם וואס האבן זיי אים געטארטשערט אפילו פון איינער וואס איז געווען ס'האט געטון עפעס די ראמאנס זענען געווען ממש עקספערטס אין טארטשערינג. זיי האבן געטארטשערט א מענטש וואס איז געווען חייב מיתה, געפערליך, די תורה זאגט אפילו ווען מען הרג'ט א מענטש ברור לו מיתה יפה, ואהבת לרעך כמוך. פאר מען גייט צו צו חלק פון די תורה מאראליטי, וויל איך פשוט מ'זאל דעפיינען וואס די ווארט מאראליטי איז, לייק א דיקשאנערי.
גרעיט. מאראליטי וואס די וועלט נעמט אן, מיינט א זאך וואס סאו קאלד סעלף אנדערסטוד, יעדע יומען איז געבוירן געווארן מיט פילינגס אז דאס איז די רייט טינג טו דו, קוואוט אנקוואוט, ס'איז דא אזא, אקארדינג צו די טעארי פון די וועלט, איז דא א זאך וואס רופט זיך א קאנטשעסנעס, אז יעדער מענטש איז געבוירן מיט אזוי ווי א מענטש האט א הענט מיט א פיס האט ער אין זיין קאפ אזא טשיפ וואס זאגט אים דאס איז רייט און דאס איז ראנג. אזוי נעמט אן די וועלט, ס'הייסט ס'איז נישט געבעיסט אויף וויאזוי מען האדעוועט אויף די מענטש און מען לערנט אויס די מענטש, ס'הייסט א מענטש ווערט געבוירן אין א מדבר אדער אין א וואלד וואלט ער אויכעט געהאט די קאנטשעס. זייער גוט, סאו יעצט טאטשט ער א זאך וואס מען קען מען זאגט חוקר זיין און דורש זיין, באט קודם דזשאסט וואס איז, גיי פרעגן א גוי אין די גאס, און דו האסט געפרעגט קודם וואס איז די דיקשאנערי, ס'איז אסומד אז ס'איז דא אזא זאך, אז ס'איז דא אזא, ס'עקזיסט סאם האו אין א מענטש, פילינגס, פונקט ווי א מענטש האט פילינגס, עמאושענס, פון סעדנעס, פון העפינעס, אין זיין, אין די באדי פון די מענטש איז דא אזעלכע זאכן וואס ער פילט אן עווערזשען, עווערזשען מיינט אזא. לידע, ער האלט זיך צוריק פון טוהן למשל פון הרג'נען מענטשן, יעדע מענטש אקארדינג צו דעי טעארי, מ'וועט באלד זעהן צו די טעארי איז ריכטיג, מ'וועט זעהן ווי שטארק ס'איז ריכטיג, דאס וועט מען באלד שמועסן.
בעיסיקלי איז די שאלה צו ס'דא צו מאראליטי איז אבדזשעקטיוו אדער סאבדזשעקטיוו. יא יא. און דו זאגסט אז ס'איז דא, ס'איז אנגענומען אז ס'איז דא א זאך ווי אבדזשעקטיוו מאראליטי. גייסט גיין פרעגן סתם א גוי אין די גאס, א טיפיקל, ממש פון א גרויסע פילאזאף צו א טיפיקל עוורידזש גוי וואס האט נישט קיין שום, סתם געגאנגען פאבליק סקול וואטעווער ס'איז, ס'איז אזוי עקספעקטעד. וועסט אים פרעגן פון וואו ווייסטו אז מ'טאר נישט הרג'נען וועט ער זאגן ס'איז וואט יו מין, מען הרג'ט דאך נישט. איטס עגענסט מאראליטי. און דאס איז זייער א ווייד רעינדזש אוו טינגס, נישט נאר הרג'נען, ס'איז מיט למשל טשיטן קאסטומערס, לאמיר זאגן דו גייסט אין א סטאר און ער פארקויפט דיך עפעס, דו ווייסט נישט צו צו צו צו ס'איז פארפוילט, צו ער האט אפשר געלייגט פויזען אין עס, אדער דו גייסט א קא... גייסט קויפן א גוי גייט קויפן א סטאר קאפי, לאמיר זאגן ס'איז נישט קיין סטאר וואס מ'קען סוען, ער גייט סתם, ער סטאפט אויף די הייוועי, וויאזוי ווייסטו? אפשר האט יענער אפשר לייגט יענער אריין א פויזן? יענער האט נישט פארוואס עס צו טון באט אפילו אויב וואס יענער האט יא געהאט. לאמיר אקעי סאו דא יעצט גייט שוין ווייטער די דיטעילס באט לאמיר זאגן ס'איז דא אזא דזשענעראל זאך א מענטש אויב לאמיר נעמען נאך א נאך א משל וואס לכאורה גייט אריין אין מאראליטי. יא באט לכאורה איך וואלט נישט געזאגט אז די סיבה איז מסתמא איטס א ווערי קאמפליקעיטעד טאפיק באט מסתמא אסאך מענטשן יעדע איינער וויל זיך פילן גוט חשוב דאס איז וואס א מענטש וויל סאו א מענטש פילט זיך גוט ווען ער איז א גוטע מענטש און גוט ווערט דעפיינד אקארדינג טו וואס איז אנגענומען צו זיין א גוטע מענטש פארדעם וועט ער נישט טון קיין שלעכטע זאכן. דאס איז אויך א נעיטשור באט ס'איז נישט, ס'איז א נעיטשור פון אז די מענטש וויל זיך פילן גוט. יעצט אסאך מענטשן זענען אביסל צעדרייט און ער פילט זיך גוט ווען ער קען טון קריים, באט רוב מענטשן פילן זיך גוט ווען זיי טון עפעס וואס איז אנגענומען אין זייער סאראונדינג אלס גוט.
זייער גוט, סאו דו זאגסט נאך א פוינט אז זאכן וואס זענען מאראל זענען יוזשעלי אויכעט סעטיספייאינג, זייער גוט געזאגט. אין אנדערע ווערטער אז א מענטש, לאמיר זאגן אפילו א גוי, עס גייט איינער אין די טרעין און ער שנארט, ער וויל האבן געלט איז איך מיין סאך מענטשן זענען וואס נא ס'איז דא כ'האב פיינט א מיעטל ווייסט וויפיל מענטשן צען צוואנציג פראצענט זאלן אריינווארפן א דאלער אז ער זאגט איים האנגרי מען וועט אים געבן עפעס סא זאגסטו ס'מאכט מענטש פילן גוט ס'מאכט אים פילן אז דאס איז די באט אין זיין ס'איז ווייטער די זעלבע זאך כ'וויל א וויכטיגע פוינט ארויסצוברענגען ס'איז אינבארן אין זיין נעיטשער צו פילן גוט. פון דעם. דאס איז אבוויעס, דאס איז נישט די שאלה, ווייל וואס דען ווען. יא ווייל דאס איז נישט די פוינט. ניין ניין ניין, ס'איז נישט אינבארן. ווייל פרעגסט אים פאר וואס, מהיכי תיתי. ניין ניין ניין, איך האב נישט געזאגט אז ס'איז אז ס'איז אין זיין נעיטשור צו פילן גוט פון דעם. ס'איז אין זיין נעיטשור צו וועלן פילן גוט, וועלן פילן חשוב, דאס איז א מענטש, ער וויל פילן אימפארטענט, יוניק, כבוד, יא? דאס איז דאך די אלעס. יא. אבער וואס מאכט אים פילן גוט? ווען ער טוט זאכן וואס איז קאנסידערד חשוב און גוט אין די סאסייעטי. ווייל ס'מיינט נישט אז ס'איז אינבארן.

מען דארף פארשטיין אז די גאנצע זאך וואס מען רופט היינט א נייע קולטשור פון עיטיאיסטס איז אויך נישט אמת, ס'איז אויך א פאלשקייט, פארוואס? ווייל די וועסטערן סאסייעטי איז געבויט אויף קריסטיאנעטי, גרויסע טעות, מענטשן מיינען עס איז דא אזא גרויסע מאוומענט עיטיאיסט, די גאנצע זאך איז נישט מער ווי דאס וואס מען מאכט דערפון א גאנצע טו-דו, נישט מער ווי פערציג פופציג יאר אלט, ביז דעמאלטס איז געווען רוב אמעריקע קריסטשענס. סאו אונזער, איך מיין די אמעריקען, סיסטעם פון טראכטן און פון עקטן, די וועסטערן, איז געבעיסט אויף קריסטיאנעטי, נאובעדי שעל טעל יו אדערווייז. וויפיל מען טרייט נאר צו לערנען אין קאלעדזשעס און פאבליק סקולס אויך צו זיין נישט די מאנע רעלידזשען, דאס איז אלץ לפנים, אינו לפנים. די וועליוס, די אינער, די דיפעסטע סעט אוו די מיינד פון די טאטעס און פון די מאמעס איז, ס'איז דא א בייבל און ס'איז דא א יאשקע, ס'איז דא, ס'עקזיסט!

אין די וועלט איז אנגענומען אז ס'גייט בארג ארויף, פשטות, רייט? יא. דאס הייסט פאר אפאר הונדערט, לאמיר אננעמען אפאר טויזענט יאר צוריק, האט מען זיך געהארגעט איינער די אנדערע ס'געווען גארנישט, מען האט געהארגעט די קינדער פאר עבודה זרה, מען האט מ'האט זיך גערצח'עט, ס'איז געווען, ס'איז געווארן צוביסלעך צוביסלעך די וועלט איז געווארן בעסער בעסער ספעשעל מיט די, די אידן האבן זיך געליטן פון דיסקרימינעישאן און פון הריגות און די אלע זאכן, צוביסלעך מ'האט אנגעהויבן זיך אננעמען פאר מינאריטיס, און אמעריקע איז געווען א גרויסע סטעפ פארווארד, יעדער איינער איז קריעיטעד איקוועל און די זאכן. לעצטנס גייט עס ממש אז זיי נעמען עס אזוי עקסטרעם אז ס'זעט אויס זיי זענען אינגאנצן משוגע געווארן. באט מען איקוועל רייטס פאר פרויען, פאר שווארצע, מען האט אבאלישט קנעכטשאפט, מיט די אלע זאכן. ס'זעט אויס מען גייט אין הונדערט יאר ארום א מענטש גייט הרג'נען א בהמה צו עסן גייט עס זיין משוגע איטס נאט פאני. איז א רוצח. גייט זיין די זעלבע ווי. ווי א קריים. די אמת איז די אמת איז די ריזען וויאזוי ס'געשעט איז אויך ווייל מען דארף שוין נישט צוקומען צו די זאכן למשל. מ'האט געדארפט האבן קנעכט ביז די אינדאסטריעל רעוועלושען האט מען געטראפן אלע תירוצים פארוואס ס'נישט קיין פראבלעם וואנס מ'האט שוין נישט געדארפט ווייל ס'איז געווארן מאשינס מיט די זאכן אקעי מ'דארף נישט קיין קנעכט איז נישט יעצט איז מען געווארן גאנץ צדיקים מ'הייבט אן דזשאדזשן די מענטשן אויף פארקערט די מענטשן וואס האבן געהאט קנעכט און מ'הייבט היינט מאכט מען שוין בהמות מאכט מען שוין פעיק פון די סעלס כ'ווייס נישט פונקטליך וויאזוי ס'ארבעט אבער פון DNA קען מען מאכן א גאנצע פלייש נישט בהמות באט פלייש. סאו אין הונדערט יאר ארום ווען יענס גייט זיין אויף ביליג און פארשפרייט, גייט מען זאגן וואס הרג'סטו א בהמה פאר גארנישט, וואס האט ער דיך געטון? ס'זעט אויס ווי די וועלט גייט ממש בעסער און בעסער און בעסער, און למעשה דא קומט די תורה אריין, תורה איז אויף אייביג, און תורה איז אבער געגעבן געווארן אין א געוויסע צייט וואס די מאראליטי דעמאלטס איז געווען אויף גאנץ א לאו לעוועל, און איטס פעיר טו ארגיו אז די תורה איז געווען זייער א סטעפ פארווארד אין אפילו מען וועט קוקן אראפ פון די דרויסן פון בעיסיק מאראליטי רייט דעמאלטס איז געווען א סטעפ און דאס איז טאקע קריסטיעניטי איז ארויסגעקומען פון דעם איסלאם אלס האט ארויף געברענגט די סאסייעטי ווי געזאגט ווען איר קוקט אויף היינט סאו מען קען עס אפילו צוטיילן אויף תורה מיט חזל וואס זענען צוויי עקסטערע זאכן און דאס קען מען אויך צוטיילן אויף זאכן וואס זענען וואס די תורה האט געזאגט אז מען זאל טון איינמאל למשל מחיית עמלק מען קען אריינגיין אין דעם אדער מצוות וואס זענען נוהג היינט. וואס קוקט אויס ווי העי אונז זעמיר אונז זעמיר אינפעריער צו די בעיסיק מאראליטי פון די זייט פון די וועלט, ס'קען מאכן א שטיקל א קלעש, סאו לאמיר אנהייבן סטעפ ביי סטעפ און זעהן, סאו וויאזוי וויאזוי דיפיינסטו תורה מאראליטי?
יא, סאו ס'איז קודם אנצופאנגען דאס וואס האסט געזאגט דעפענעטלי אז די תורה בזמן נתינת התורה איז דעפענעטלי די די וואס שטייט אין די תורה געווען חידושים עצומים מאוד, די גאנצע קאנסעפט פון נישט פייניגן א עני, נישט צונעמען זיין משכון, די תורה איז אזויפיל מצוות איז דא געבעיסט אויף זיך אננעמען פאר די אומללים. ניינטי פערסענט פון נביאים איז אויף דאס.
עקזעקטלי, נבואה גייט א גאנצע צייט, וואס איז געווען די נביא, די דזשאב, אז מען קוקט אריין טיף, די דזשאב פון א נביא ישעיה און ירמיה איז געווען פשוט צו מעורר זיין די עולם, נישט מיט אל תדכא אביון בשער, נישט די מחי' שערים, משפט, דאס איז געווען.
פארקערט, סך הכל די נביאים, די נביאים גייען דאך זאגן, מיינסט איך דארף דיין קרבנות? מיינסט איך דארף דיין דיין דיין שבת דיין מועדיכם ווי כ'האב עס פיינט איך דארף. יא יא דאס איז דעפענעטלי א יסוד גדול אין יהדות, און מ'קען זאגן אז איינער איך מיין אויב מ'וואלט געהאט עפעס א פיקטשער ווי מ'זאגט א ווידעא פון וואס איז זיך געטון בזמן בזמן הבית בזמן הנביאים וואלט זיכער געווען אז דאס וואלט סטרייק אוט די מאוסט אז וואס איז אידישקייט, אידישקייט איז אז מ'טשיט נישט קיין צווייטן און מ'סטעפט נישט אויף צוויי. דאס וואלט געווען די מאוסט סטרייקינג, איינער וואלט געגאנגען וויזיטן בבל מיט פרס מיט יוון, זיי, טויזענטער יאר שפעטער האבן זיי נאך געהארגעט און ווער ס'האט געהאט כל דאלים גבר, און די אידן האבן געהאלטען איין דרשן און דאס איז געווען, יעדער האט געוויסט אפילו איינער האט כ'מיין נכשל געווארן, אבער געוויסט אז דאס מיינט זיין א איד, א איד מיינט זיין צדק וביושר, אפילו איך קען יענעם טשיטן, איך האב די מעגליכקייט, איך קען יענעם אויספאפן, איך קען אביוזן, באט זעט נישט אויס ווי די אידן האבן זיך דווקא אויפגעפירט אזוי אבער דאס האט מען געוואלט פון זיי. אזוי ווי היינט איז דא מוסר וועגן די אייפאון. להבדיל. כ'מיין צו זאגן דאס איז די נביא וואס האט ער געזאגט מוסר וואס האט ער געשריגן? ער האט געזאגט רבותי מען דארף נעמען א שיינע לולב? רבותי די תפילין טויג נישט? ניין יעדער האט געהאט כשר'ע תפילין פארוואס נישט? יעדער האט געהאט א פיינע לולב מען האט נישט געשיקט קיין נסיון. דאס איז געווען די נסיון באט יעדער האט געוואוסט אז דאס איז עבודת השם דאס איך בין א איד איך בין ספעשל איך בין דיפרענט איך ווייס אלע מיינע נעיבערס פאר זיי, זיי לאכן אויס פארקערט, אז איך קען, איך קען יענעם אביוזן, איך קען נעמען טשארדזשן אינטערעסט, איך קען יענעם, די עני, איך קען פארקלאוזן זיין הויז, איך קען אים ארויסווארפן, וויי נאט?
סאו ווען איז עס אנגעקומען די גריק פילאסעפערס זענען נישט געווען בזמן בית שני און פארדעם האבן אויכעט געהאט די זאכן סאו ווען איז יא צו די גריק אה זייער אינטערעסאנט צו די גריקס ערגיץ צו אריסטאטל איז געווען אסאך שפעטער סאו ער האט שוין געשריבען אין זיין בוק אויסגעברענגט איידיעס פון צדק ויושר. באט מוזט געדענקען ער האט עס איז געווען אין טעארי עס איז נישט געווען אין פרעקטיס געשטאנען אין די בוק געבליבען אין די בוק געבליבען אין די לייבערי סאו עס איז געווען מען ווייסט אז זיי האבן געטארטשערט אפילו פון איינער וואס איז געווען וואס האט געטון עפעס די ראמענס זענען געווען ממש עקספערטס אין טארטשערינג אבער זיי האבן געטארטשערט א מענטש וואס איז געווען חייב מיתה געפערליך די תורה זאגט אפילו ווען מען הרג'ט א מענטש ברור לו מיתה יפה ואהבת לרעך כמוך יעדע זאך פון די ד' מיתות בית דין איז געווען אחת לשבעים שנה. וואטעווער, סאו אידן זענען אייביג געווען די בעסטע וועי וועי פאר אוועי פון אלע אנדערע ציוויליזעישאנס. יעצט יעצט די צווייטע פוינט וואס דו האסט געזאגט, סאו דא איז א סענסעטיוו זאך וואס מענטשן ווערן נתפעל וואו אזוי ווי דו האסט געזאגט אונז זעמיר שוין אזוי עדווענסד היינט און מען מאכט שוין רעמפס פאר יעדע ווילטשעיר פאר יעדע מען האט שוין ארגענעזעישאנס פאר יעדע נעבעך דאון סינדראם אונז זעמיר חסד מען ווערט מען זארגט זיך פאר יעדע אומלל

געט מען העלפ און מעיבי עידס, יא אמת, באט דא דארף מען וויסן תורה איז נצחיות, תורה איז נצחיות, וואס אונז דארף מען וויסן תורה איז נצחיות, וואס הייסט תורה איז נצחיות? א תורה איז געגעבן געווארן פאר אלע עידזשעס. איין מינוט, פארוואס קען נישט איינער זאגן אז דאס איז א פארט פון די מעסטער פלען, לייק אזוי אזוי האט די אייבערשטער געוואלט, סגייט אויף א ס'גייט בהדרגה, די וועלט זאל ווערן בעסער און בעסער,

לאמיר זאגן ס'איז דא א דין אין שולחן ערוך, ס'איז דא אזא דין, אז איינער צאלט נישט קיין רענט, צאלט נישט קיין רענט, און לאמיר זאגן דער אונער פון די הויז איז א ביליאנער, ער אונט הייזער אין גאנצע בלאקס אין מאנהעטן, ער האט וועי וועי סאך סאך געלט, און דא איינער האט ער א כולל יונגערמאן, ער האט צען קינדער, און ער צאלט נישט קיין רענט, און ס'איז דורך שוין א חודש צוויי ער צאלט נישט קיין רענט, און דער דער דער דער דער גרויסער עושר זאגט אקעי, דו האסט נישט געצאלט, דו מוזט ארויסגיין פון דא. מוזט ארויס גיין פון דא. קומט איינער ער שטייט אין די זייט, דער איז א רשע א שייגעץ א אכזר, דער מענטש לא בדעת ידבר. צדק ס'איז דא חסד, חסד, די תורה מאכט א גרויסע דיסטינקשען, דו טארסט נישט ווערן מטושטש און ווערן צומישט דא, דו מוזט וויסן וואס איז צדק, צדק מיינט אז דו נעמסט עפעס פון יענעם, דו נעמסט א אבדזשעקט פון יענעם אדער א סערוויס פון יענעם, מוזטו צאלן דערפאר, דאס איז די זאך וואס.
דאס איז צדק אדער משפט?
דאס רופט זיך אן צדק, דאס רופט זיך אן.

פון א סטאר וואס איז געאונט ביי כ'ווייס ווער ביי ביל כ'ווייס שוין ביל געיטס אונט נישט קיין סטאר אבער לאמיר זאגן ביל געיטס וואלט געאונט א סטאר אדער אילאן מאסק און א עני וואלט געגאנגען גע'גנב'ט א פינאט באטער די פראפיט פון די די עניועל פראפיט נעט פראפיט פון די סטאר גראסערי טשעין איז לאמיר זאגן פופציג ביליאן דאלער א יאר. די עני שטייט און איז מודה אז ער האט גע'גנב'ט די פינאט באטער יעדער וואלט נישט געקומען צו קאורט פאר דעם באט די דזשאדזש וואלט געזאגט יא, אדער די פאליס געב צוריק. סאו יעדער האלט ביי די קאנצעפט אז אין משפט קען מען נישט אויסמישן קיין רחמנות.
איך מיין דו האלטסט שוין מיט, יעצט איז געווארן עפעס א לאו אז מען קען גנב'נען ביז וויפיל? ביז א טויזנט?
ניין, מען קען נישט גנב'נען, נאר אין קאליפארניע באט. וואט איז דעט?
ס'איז נישט אז מען קען גנב'נען, קיינער לאזט דיך נישט גנב'נען, נאר ער גייט, כ'מיין מען ווערט נישט אנגעקלאגט פאר א. קענסט נישט קאלן די פאליס. ניין איך זאג דא, דא האט ניין איך זאג דא ממש אין ברוקלין. דאס מיינט אז מען גייט נישט בארג ארויף, מען גייט בארג אראפ. ווייל מ'האט פארגעסן אז ס'דא אזא זאך וואס הייסט משפט רייט סאו דאס קען זיין אז מ'האט ער גענומען אביסל למשפט ס'איז געווארן אביסל מטושטש אבער אבער וואס איך מיין ארויסצוברענגען איז אז יעדער מודה אז דער דער גביר כלפי שמיא איז ער א פערד אקעי און די אייבערשטער האט נישט ליב וואס ער טוט נאר אין משפט דארף זיין קלאר די פיין דאס איז מיינס און דאס איז דיינס אנדערש איז נישט דא קיין סאסייעטי סאו ס'איז נישט אז אונז האלטן אז דער גביר איז גערעכט, גערעכט מיט וואס? וואס מיינט גערעכט? גערעכט אין משפט, נישט גערעכט אפשר אין חסד זיכער נישט אפשר צדק אויך נישט, מ'דארף דעפיינען צדק און משפט, ניין? יא, איך מיין געווענטליך איז צדקה, די וועלט נוצט היינט צדקה פאר טשעריטי, מ'זאגט לפנים משורת הדין, באט אין די תנ"ך'ס לענגוויטש איז צדקה און משפט שמות נרדפים, ביידע מיינט דזשאסטיס, צדק און משפט זענען צוויי פונקטליך די חילוק ווייס איך נישט. ביידע זענען. איך איך כאפ א שטיקל זאך וואס פאלט מיר יעצט ביי יעצט ביי. משפט איז די דזשאסטיס פאר די תובע, און צדק איז דאך די אננעמען פאר די נתבע. אין אדער ווארדס, ווען איינער שעדיגט א צווייטן, סאו די צדק פארט איז דאס וואס די ניזק ווערט ריאימבורסד, די משפט פארט איז דאס וואס מ'איז מחייב די מזיק צו צאלן. קען זיין עס האט זיראו סענס, איך האב עס יעצט געטראכט, עניוועי אקעי. נאט בעד, מ'דארף עס טשעקן צו ס'מאכט סענס, באט די תורה'ס לענגווידזש איז עס כ'ווייס נישט וואס טערם נוצט מען פאר צו טון לפנים משורת הדין. עס איז נישט די ווארט חסד אויך נישט ביי די וועי. זייער אינטערעסאנט. אונז נוצט מען היינט די ווארט חסד פאר איינער גייט ער טוט גוטע זאכן ער גייט ער וואלונטירט ער העלפט ביקור חולים און דאס. די תורה זאגט די ווארט חסד ועשית עמדי חסד ואמת מיינט אביסל אנדערש ס'מיינט נישט חסד. חסד ואמת מיינט וואלט איך געטייטשט די בעסטע ווארט דיוואושען, א מענטש טוט א זאך איבערגעגעבנקייט. ס'איז שוין, דאס איז נאך א דיסקאשען פונקטליך די דעפענישען, באט ס'איז דא אזא קאנצעפט, ס'דא דא דא אזא זאך פון לפנים משורת הדין, און דו זאגסט אז די וועלט האט עס האט האט אונז נאכגעקאפיט, וויי נאט, ווי טעיק איט וויט אופען הענדס. סאו לאמיר נעמען א עקזעמפל, כ'האב געטראכט מיט קאנטעמפארערי, יא, לאמיר זאגן די עגונה קרייסיס, א מאן קען שטיין און מעגן זיין זיין פרוי, איך ווייס נישט צו עס איז א פראבלעם, נישט על פי תורה נישט על פי הלכה, ווייל בעצם על פי הלכה, עס איז נאר אז מען נעמט אן די חומרה'דיגע שיטה אז מען קען קיינמאל נישט צווינגען, דאס איז א מחלוקת ראשונים, לויט אזעלכע ראשונים קען מען כמעט זייער אסאך מאל צווינגען, און מען נעמט נישט אן, מען טוט נישט קיין הרחקות דרבנו תם מיט אלע די זאכן, דאס מיינט אז מען קען כמעט מכריח זיין א מענטש, באט אונז איז עפעס סאם האו, זעט זיך אויס, באט סאם האו, אזא רשעות וואס א מענטש קען טון אין די נאמען פון תורה, דאס קען, ס'באדערט, ס'באדערט פאר א מענטש, וויאזוי קען דאס זיין? און ס'דא נאך עקזעמפלס, באט לאמיר רעדן דעם משל. סאו דעם איז די ענפער אז יעדע סיסטעם, דאס איז די אמת, יעדע סיסטעם, עני סיסטעם אוו לאו, איז אייביג דא מענטשן וואס אביוזן עס און נעמען עדווענטידזש, דאס איז נאו דיפערענס אין די תורה סיסטעם, די תורה איז געגעבן אויף סיני, ס'איז דא הלכות וואס ס'איז ניינטי פערסענט אוו די טיים דאס איז די רייט וועי, אנדערע ווערטער ניינטי פערסענט אוו די טיים איז די רייט וועי אז. דא ווערט די קשיא פארוואס, דא קען מען נישט קען פיקשען ענעקי, פארוואס טאקע דארף מען מאכן די מאן זאל קענען דיווארסן די פרוי, אפשר קען די פרוי דיווארסן די מאן. די סיניקער זאגן אז אין יענע צייטן א פרוי איז געווען גארנישט מער ווי א אבדזשעקט, און וועגן דעם איז געווען אזוי, היינט האלט מען שוין אסאך ווייטער, און מען ווייסט שוין א פרוי איז א מענטש פונקט ווי דו, סאו קוק דו ביסט נאך סטאק. סאו דא ווערט די, סאו די שאלה איז, דא גייט שוין אריין אין די גאנצע זאך וואס וואס צו ס'איז דא אזא זאך אז א מענטש דארף פארשטיין אז יעדע יעדע יוניאן יעדע ביזנעס מוז זיין איינער וואס איז העכער פון צווייטן, ווי ר' אביגדור פלעגט זאגן, ס'מוז זיין א פיילעט מיט א קאו-פיילעט, ס'נישט דא קיין צוויי פיילעטס, דאס איז א ביוטיפול משל, דער'ס נאו סאטש טינג, סאו איינער וואס וויל לעבן אין פענטעזי ווארלד, ווי דיסייד עווריטינג טאגעדער, ס'איז גוט פאר די ראומענס, פאר די בוקס, ס'איז נישט אזוי. סאו די חינוך איז, די אמת איז אז ס'מוז זיין, מכבד זיין די פרוי, באט מ'פארשטייט אז די מאן איז די זאך, ער פירט עס. און ר' אביגדור מילער פלעגט אייביג שרייען, וואס האט א מאן א בארד א פרוי האט נישט קיין בארד? ס'סאונד א סילי קוועשן, באט אבוויעסלי א בארד ווייזט אויף אוטאריטי, איך בין איך בין בעל הבית דא, און ס'סאונד נישט גוט פאר די היינטיגע וועלט. לעסט טיים איי טשעקט די פרעזידענט האט נישט קיין בארד. עקזעקטלי, דאס איז דאס פלעגט מען אייביג זאגן אז זייט מען האט אויפגעהערט צו שניידן די בערד איז טאקע געווארן די זעלבע זאך, איז געווארן אן איקוואליטי, מענטשן האבן פארלוירן די שכל, דער איז סאמטינג וואס מען קען זען פון נעיטשור קוואוט אנקוואוט,

אבער אדער וועי אראונד, איך קויף א טיש, קען נישט די טיש מיך אוועק שיקן, איך קען נעמען די טיש און ארויס ווען דאס גוף וועט ער זאגן איז די פראבלעם פארוואס קוקסטו אן א פרוי ווי א טיש. כ'האב נישט געזאגט ס'איז א טיש, איך גיי עקסטרים, באט אקעי, מ'פארשטייט אז אין קאנסעפט אטליסט איז דא אזא זאך ווי איינער איז די אונער און די צווייטע איז די אבדזשעקט דעטס אונד, דעיר איז סאטש א קאנצעפט. קענסט גיין אין דיטעל, אפשר אהין אפשר אהער, סאו, באט ס'איז דא סאטש א, עקזיסט סאטש א קאנסעפט? סאו לאמיר לאמיר פרעגן אויף מער, נישט דווקא זאכן וואס איז נוגע היינט, באט מ'זעט אין די תורה למשל איז דא מצוות אויסהארגענען אן עמלק זייין עממין, מענער פרויען קינדער, ניין מ'טוט נישט אזוי, מ'הארגעט נישט קיין אומשולדיגע פרויען קינדער זיכער נישט, און אקעי סאו געוויסע גייען דיך זאגן די כנענים זענען געווען אזוי קאראפט אז מ'וואלט מ'האט געמוזט אויסרייסן ווייל זיי ש, פיין, עקטשעלי כ'האב געהערט א ווארט פון די בריסקער רב, ער האט געזאגט אז בעצם די פאקט אז גנב'נען איז שלעכט פאר די וועלט, רצח'נען איז שלעכט פאר די וועלט, איז נישט דווקא אזוי, ניין, ס'ארבעט די פארקערטע וועג. קודם איז געווארן די תורה פאר די וועלט אז מ'טאר נישט גנב'נען, די אייבערשטער האט אויסגעשטעלט די וועלט אז גנב'נען זאל זיין שלעכט פאר די וועלט, אזוי די ווייל די תורה זאל זאל זיין שטימען מיט די וועלט, זאל זיין די חסד אויפן וועלט. דאס איז א רעדיקל מהלך, גארנישט דא חוץ די תורה, מאראליטי, איז נישט מאראליטי, עווריטינג איז שטותים,

אין אדער ווארדס א חוק איך ווייס יא יא אוודאי עס איז דעפענעטלי אז אזא זאך וואס די תורה הייסט הרג'נען און ווי דו זאגסט עולל ויונק איז א סתם א איך מיין די חלק וואס די רמב"ם מיט אנדערע וואלטן געטרייט דאס מסביר צו זיין סאו איך טריי עס אויך מסביר צו זיין לויט מיין פארשטאנד סאו מען דארף עס אז דו ווילסט עס מסביר זיין אין די מאסט ריסענט היסטערי קענסט עס מסביר זיין מיט די פאלעסטיניענס מאיר כהנא האט געשריגן איך דענק נאך בשעתו אויך ראדיקעל זאכן אין אנדערע ווערטער געזאגט אזוי. דאס לאזן איין בעיבי וואוינען עקטשעלי איז געווען געווען א הרג'ענען. זיי נעמען יעדעם איינעם און שיפן איך ווייס צו איראן. זיי נעמען גרויסע קאוטש באסעס, איך פלעג פונקט אזוי זאגן, זיי נעמען גרויסע קאוטש באסעס און זיי אנשטאפן מיט איך ווייס מיט עסן און מיט געלט און זיי אלע נעמען פרי ריידס צו אויסשיפן. ער האט ריכטיג געשריגן פאר די דעמאלטס צו דרייסיג פערציג יאר צוריק. מען האט אים געזאגט ער איז א משוגענער רעדיקעל. וואס איז די אמת? ער איז געווען גערעכט. יעדע צווייטע טאג איז דא נאך סטעבינגס, מען האט נאך א. יעדע בעיבי ווערט מחונך. פארשכסה אויף הארגענען ווי ער קען און פון יעדע ביז יעצט איז דא גוטע ערעבס און גוטע אט אונז קען מען נישט אויספיקן. עיטי פייוו פערסענט טוט נישט דאס און דו האסט געוואלט מאכן א מדינה ווער האט דיך געבעטן ווייל איך רעד נישט איבער תורת סאטמער יא. אבער ס'איז אויב די פרייז כ'וועל זאגן בעסער אלס א אלס א מענטש אדער ספעשעלי אלס א איד וואס דארף האבן רחמים אויב די פרייז פון מאכן א מדינת ישראל לאמיר זאגן אן קיין פראבלעמס פון ציונות סתם לאמיר זאגן ס'וואלט געווען לכל הדעות מותר אויב די פרייז

אונז קען מיר דזשאדזשן. איך דזשאדזש נישט, איך דזשאדזש. יא, באט לאמיר פארשטיין. וואס איז געווען די ניין אילעווען? דאס איז די בעסטע משל. דאס האט אונז אויפגעמאכט די אויגן. איך דענק נאך דעמאלטס, ס'איז געווען אפאר יאר נאך ניין אילעווען, ס'איז נישט געווען קיין ווארט קריטיסיזם קעגן ארץ ישראל. פארוואס? ווייל דעמאלטס האט מען געזען ווי מען געבט נאר א טאטש די אמעריקאנער גוי אין זיין לאנד, אין זיין באדן אין מאנהעטן, וואו! קומט ארויס די רציחה און זאגט אונז גייט נישט אן, אונז צו מיר ווארפן אויף אפגענס. אפילו נישט געוואוסט צו אפגענס זענען שולדיג, באט מען האט געזוכט א קרבן א שעיר לעזאזל, איראק, אפגאניסטאן, מען האט געזוכט ווי מען קען ווארפן, און קיינער האט נישט גערעדט אז מען הרג'עט קינדער בעיביס, מען האט נישט געריפארטעד, מען האט נישט גארנישט, מען האט געוואוסט אז וואס אונז אז דו טאטשסט אונז גייען מיר אונז נעמען נקמה עד הסוף, סאו ס'איז אוודאי דא אזא אזוי סטופיד ברוך השם אונז וואוינמער דא אנבעליוועבלי סעיף, חסדי השם, כ'מיין ס'איז ממש ניסים, אונז וואוינען אין אמעריקע שוין פאר צוויי הונדערט יאר, עמעיזינג, אונז וואוינען אין אונזער איילענד, ווייסט נישט פון קיין צרות, ברוך השם. באט מ'דארף פארשטיין אז אין קאנסעפט הבא להרגך השכם והורגו, נישט נאר השכם והורגו, השכם והרוג כל משפחתו, אלע זענען אסאוסיעטעד, ווייל דאס איז די איינציגע וועג פון מיך צו, מ'דארף פארשטיין אז די ערשטע זאך פון א מענטש איז, דער אייבערשטער האט באשאפן איז זיך צו פראטעקטן. יא אבער ווען ווען. איט סאונדס סעלפיש באט דעטס די טרוט. נעה, על פי הלכה איז מאי חזית דדמא דידך סומק טפי, מ'טאר נישט הרג'נען א צווייטן זיך צו ראטעווען, נאר דער וואס וויל דיך הרג'נען, זיין קינד מעגסטו נישט הרג'נען. אהא, באט וואס איז אויב, זייער גוט, סאו וואס איז ווען אידן גייען מלחמה האלטן מיט עמון,

איז ווערט עווריטינג, וואס הייסט עווריטינג? אויב ס'פעלט אויס צו מאכן פלעט א גאנצע שטח כדי אז די נעקסטע זעכציג יאר זאלן זיך נישט דערוואגן צו ענטערן מיין קאנטרי, איטס ווארט איט. יא, אקעי, סאו לאמיר זאגן אויב איך דארף הרג'נען פון די זיבן ביליאן מענטשן אויפן וועלט, דארף איך הרג'נען זעקס ביליאן נײַן הונדערט מיליאן נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק טויזנט נײַן און נײַנציק מיך צו ראטעווען, מעג איך אויך?
דו פרעגסט צו אזוי די באבע וואלט געהאט רעדער, קאמאן. נאו אבער סיריעס יו נאו וואט יו נאו וואט. נאר לאמיר רעדן איך רעד פון דוד המלך מיט עמלק. דו לערנסט נישט קיין תנך. עמלק איז געקומען און ער האט אנגעפאנגען צו קיצלען. משחית זיין די שדות אנצינדען פייער צו מאכן טראבל ווי מען רופט עס היינט. וואס האט דוד געטון? מען האט געגאנגען און מען האט געמאכט קלין. און גראדע איינמאל שטייט האט געטון נאך א מער.
איך פרעג נישט וואס דוד האט געטון. איך פרעג נאר די מצוה תריג מצוות וואס דארף צו זיין פאר אייביג. דארף צו זיין יעדע מצוה ביי זיך אליין איז א מצוה, אין פרינציפעל איז די מצוה געווען צו. אקעי איך הער. יא, סאו דאס איז די איידיע איז אז דו גייסט אריין כנעני און דו'סט נישט אויסהארגען זאגט די תורה זאגט אפן פרשת מסעי אז דו'סט נישט יעדעם איינעם הרגענען און זיין לצנינים בעיניכם ולשכים בצדיכם וצררו אתכם זיי וועלן נאכאמאל אויפשטיין יעדע שטיק צייט זיי וועלן זיך ריעסטעבלישן אזוי ווי מען זעט היינט מען מאכט די טאנעלס מען מאכט מיט נאר אז דו לאנגסט נישט אזוי ווי א קענסער.

און עס וואלטן זיי אים הרג'ענען, טאמער נישט גייען מיר הרג'ענען די גאנצע שטאט, טאר מען נישט איבערגעבן יענקל מחותן, דארף זיך לאזן די גאנצע שטאט הרג'ענען. גראדע פון די חזון איש איז דא זייער א פעסינעיטינג נואנסד דיטעיל, די שאלה וואס די חזון איש רעדט איז ווען א מענטש פארט אויפן וועג, ער פארט גראד און ער קען נישט שטאפן, עס לויפט אריין לאמיר זאגן ער זעט פראנט פון זיך א גאנצע גרופ פון מענטשן, לאמיר זאגן א טרעין, קען נישט שטאפן, טאמער גייט ער פארן גלייך גייט ער הרג'ענען לאמיר זאגן צען מענטשן. און אין די זייט זעט ער זיצט אויף א בענקל זיצט איין מענטש, סאו ער קען זיך געבן א דריי און הרג'ען נאר די איין מענטש, סאו אדער טוט ער גארנישט און ער פליט הרג'עט ער צען, סאו פשטות פון די גמרא וואס מ'האט יעצט אראפגעברענגט דארף ער לאזן הרג'ען אלע צען, ער טאר גארנישט טון, האט די חזון איש געזאגט ניין, ס'איז אנדערש דארטן, די פעולה פון איבערגעבן די מענטש איז א פעולה פון ביסט מוסר לרציחה, דו טוסט נישט טון א פעולה פון רציחה צו ראטעווען די רעסט פון די שטאט, דא דו טוסט א פעולה פון זיך אוועקדרייען פון די צען מענטשן. וואס געשעהט איז דו הרג'סט איין מענטש, אפשר, כ'ווייס נישט איך זאג פאר זיכער, אבער אפשר מעג מען יא, זאל מען יא ענדערשער הרג'ענען איין מענטש ווי צען מענטש, ווייל דו ביסט עוסק אין א פעולה פון הצלה, באט דא איז די שאלה וואס האט נישט קיין תירוץ. לאמיר זאגן ס'דא א איד, לאמיר זאגן ער איז אויפגעקומען מיט א וועג ער קען מאכן א באמבע אויף היטלער'ס בונקער, הרג'ענען היטלער, בדרך הטבע די מלחמה וועט זיך ענדיגן, די פראבלעם איז, עפעס א לאמיר זאגן א אידיש קינד אין די זעלבע בונקער וועט אויך שטארבן, פאר וואטעווער ריזאן ער איז, ס'איז א הייפאטעטיקל, וואוד נעווער העפען, באט. סאו די באמבע גייט הרג'נען איין אידיש קינד, און מיט דעם גייט זיך די מלחמה ענדיגן, און גייט ראטעווען פון טויט, פון טארטשער, פון יסורי איוב, פון דורות שפעטער, פון חרוב הדורות, פון מיליאנען מענטשן.
רייט.
פשט לויט די גמרא טאר מען נישט. קען זיין אזא זאך? סאו די, איך מיין, איך האב זייער נייס מקדים געווען די חזון איש, ווייל ס'איז א מורא'דיגע איי אופענער. סאו די חזון איש, קען מען נעמען די חזון איש'ס סברה ביי די מעשה אויך. אויב מ'קען עס נאר אנקוקען. אז די די איידיע איז ווען דו טוסט נישט טון קיין פעולה פון מוסר זיין להריגה, דאס איז אזא בידיים א א א. א באמבע הארג איך בידיים. יו נאו וואט? לאמיר זאגן היטלער איז נישט אין די באנקער. סאו סתם, איך דארף. באט פאר וואטעווער ריזען אויב איך גיי שיסן א באמבע אויף עפעס א קינדערגארטן מיט אידישע קינדער. גייט זיך סטאפן. גייט זיך סטאפן די מלחמה. אדער לאמיר זאגן די וועלט ווערט איבערגענומען דורך כ'ווייס עפעס א לידער. און ער גייט הרג'ענען אלע אידן, לאמיר זאגן, טאמער דו גיבסט אים נישט איבער איין מענטש. ווי קוקט מען אן די גמרא? ס'איז נישט עכט די נושא וואס אונז רעדן, אבער סתם, עס איז יעצט פוד פאר טאט. יא, עס איז זיכער, יא, מען דארף עס. דער'ס נאו נאמבערס, מען לאזט פשטות, יא, זאל די גאנצע וועלט אונטערגיין, דו טוסט נישט טון וואס דו מעגסט נישט טון. איך ווייס נישט, מען דארף גוט לערנען און זען צו די סוגיא איז וואס ס'דארף מען זעהן צו ס'איז געבעיסט אזוי ווי איך וויל אביסל גיין אביסל א סטעפ ווייטער ווי דער חזון איש די משל און דא שטייט גמרא ואל ימסור סאו ס'קען זיין אויב מ'קוקט עס נישט אן ווי א מסירה אין אנדערע ווערטער איך איך גיי מיט א דו האסט ליב צו זאגן ווי מ'קוקט אן זאכן אזוי ווי גדליה נאדל'ס מהלך נאר איך האלט אז דא קען מען עס זייער גוט נוצן סאו אויב די וועלט, עס זיצן צען מענטשן דא און זיי זאגן. איך וויל דאס איבערגעבן דעם מענטש, דער ראביי. סאו וויאזוי גייט עס די וועלט יעצט באטראכטן, זאגן וואו די אידן דא זענען געווען רוצחים, זיי האבן זיכער געוואלט סעיוון, זיי האבן ג. יא וויי נאט, זענען גרייט צו די ראביי אוועקצוגעבן אבי זיי זאלן געסעיווט ווערן. דאס איז די מאראל, ווי רופסט, מאראלישע פראבלעם דא. באט אין אזא הייפאטעטיקל קעיס וואס קיינער וועט עס נישט אפטייטשן אזוי, וועט עס נישט אפטייטשן ווי דו האסט מוסר געווען להריגה, מען וועט זאגן wow דו האסט געסעיווט אזויפיל מענטשן, ס'איז וויאזוי מען קוקט עס אן. וואו דעטס פעיר, כ'וואלט אויך געזאגט אן אנדערע זאך אז אבוויעסלי ס'דא א חילוק פון מצב שלום און מצב וואס איז נישט שלום בעולם, אין אדער ווארדס ס'איז א מצב שלום, האסט א קעיס, דו דארפסט דארף ענדערש אנהאלטן די היי סטענדערד אוו מאראליטי פון די תורה, אפילו טאמער ס'וועט קאסטן מער נפשות, און אפילו טאמער יענער מענטש גייט אויך שטארבן איז די הלכה טאר מען נישט איבערגעבן, אבער איינמאל ס'איז א ווי ווי א מצב פון מלחמה ווי די עולם טארטשערט און מ'שטארבט איז דעמאלטס די גאנצע זאך איז שוין אונטערגאנג עניוועי, טו וואס דו קענסט עס צו ענדיגן און צוריק אויפצובויען די וועלט אפשר, איי דאנט נאו, איטס א גוד קוועסטשען. גוטע פוינט, יא. סאו לאמיר צוריק גיין צו די נושא פון מאראליטי און אידישקייט. סאו איך פיל זייער העזיטענט אסאך מאל צו ברענגען ראיות פון די תורה אויף געוויסע איידיעס, ביקאז סיי אסאך מאל ענד אפ האט מען די איידיע און מ'טרייט מיט צו ברענגען א ראיה פון די תורה, מ'קען טרעפן א ראיה פארקערט, יו נאו וואט איי מין? נו, וואס איז דער משל? מ'האלט עפעס, מ'דארף זיך טרעפן, יא אזוי שטייט שוין דא, און אזוי שטייט אין חזל צו א תוס'. באט למעשה פון דער ערשטע פרשה פון דער תורה, דער אייבערשטער האט זיך אויפגערעגט אויף קין און הבל, קין פארן הרג'נען הבל, זעט מען קלאר אז א מענטש ווערט געבוירן מיט אבזשעקטיוו מאראליטי, אז נישט, וועל צו וואס די מאראליטי איז מוז נישט זיין אבזשעקטיוו, באט ס'איז דא א קאנשעסנעס אין די מענטש, אז נישט וואס ווילסטו פון קין, מ'האט אים נאך גארנישט געזאגט. ס'איז דא די ערשטע יסוד איז בצלם אלקים עשה את האדם, דאס איז די יסוד היסודות, אז א מענטש איז באשאפן געווארן מיט א נשמה, וואס די נשמה האט אזוי ווי אזוי ווי א טשיפ א קאמפיוטער טשיפ, ס'האט אינסייד אין זיך אלוקית, און מיינט צו זאגן איידיעס וואס ווען א בעיבי איז געבוירן ליגט עס שוין דארטן, אזוי ווי איינער קויפט א קאמפיוטער און ס'ליגט שוין אויף דעם מייקראסאפט מיט נאך כ'ווייס נישט צוואנציג פראגרעמס, ער קען עס ער קען ער קען עדן נאך מיוזיק מיט נאך פראגרעמס באט ס'איז בשעת מ'איז געבוירן. און ער קען אויסמעקן די אויך סאו א מענטש קען חרוב מאכן זיין קאנשענס. זייער גוט געזאגט. סאו די קאנ די וועג וויאזוי אנצוקוקען איז אז דו קומסט מיט א דיפאלט דיין דרייוו האט שוין אין זיך די הארד דרייוו האט שוין אין זיך זאכן. און האסט גוט געזאגט פון קין די הארד דרייוו האט אין זיך אסאך אסאך זאכן וואס ביי די וועי אברהם אבינו איז די גרעסטע ראיה פון אלעס ער איז אויפגעוואקסן אין הונדערט פערסענט מען ווייסט פון היינט פון היסטערי ווי ער איז אויפגעוואקסן אור כשדים, מ'ווייסט מ'קוקט די די ארכיאלעדזשי שוין אלעס איז געווען עבודה זרה מען האט די ערגסטע זאכן ס'איז גארנישט געווען קיין שכל, און ער האט אליינס ער האט געשריבן נישט געהאט קיין רבי נישט געהאט קיין ישיבה ער האט אליינס געקומען צו די קאנקלוזשען אז דאס איז אלס נאנסענס און דאס איז אלס השחתה און ער האט אנגעפאנגען צו פייטן די רמב"ם ברענגט אראפ ער האט געפייט מיט זיין טאטע מיט זיין זיידע מיט זיין באבע מיט זיין פריסט מיט זיין דאס מען האט אים געטארטשערט און ער האט נישט נישט אויפגעגעבן, זעהט אויס וואס איז פשט, ווייל ביי אים איז געווען זייער זייער שטארק זיין זיין קאמפיוטער, ער האט נישט געלאזט אויסמעקן די זאך פון די הארד דרייוו, ער האט געזאגט ס'איז אין מיין הארד דרייוו און איים גאנא גאו פאר איט. סאו סאו דאס איז קלאר אז א מענטש האט דעי קאנשעסנעס און ער קען אנקומען זייער ווייט מיט דעם. היער איז די זאך, איז דא מענטשן וואס זאגן אקעי, אויב אזוי וואס דארף איך די תורה, זאל איך דשאסט נוצן מיין קאנשעסנעס, דאס איז די סעקאנד קוועסטשן וואס מענטשן פרעגן, זאל איך אליינס אויספיגערן וואס איז רייט און ראנג.

ס'איז אזא בחינה פון אזא, כ'ווייס נישט ווי אזוי צו זאגן, א בעקאפ סאו, סאו דו מוזט אויכעט האבן, אויכעט האבן, דו מוזט, די אייבערשטער האט דיך געגעבן די אינפארמעישן אין דיין קאפ, באט דו מוזט צו דעם צולייגן די ציווי, דאס איז לכאורה וואס עס איז, ס'איז זייער אימפארטענט זאך, און איך האלט אז מען טאר נישט, איינער וואס גייט נאר מיט איינע פון די עקסטרימען, אזוי ווי דו זאגסט די בריסק, דאס איז אויך נישט גוט, ווייל דו מוזט עס נוצן, די אייבערשטער האט דיך געגעבן א נעטשרעל אינסטינקט פון טון גוטס, ניץ עס. ער ווערט א ראובאט, ער ווערט אויס מענטש, דו הייבסט אן די טיפע אינקלינעישאנס וואס דו האסט אין דיין, וואס דו פילסט וואס איז ראנג וואס איז רייט, דו הייבסט אן זאגן דיסמיסן אלעס און הייבסט אן, איך קער נישט, יו קענט, פאר א איד ביסטו א מענטש. עקזעקטלי, סאו דו מוזסט ניצן די נעטשרעל אינסטינקטס, און דו מוזט מכיר זיין אז די אייבערשטער האט אין דיך אריינגעלייגט טאקע די נעטשרעל אינסטינקטס כדי ס'זאל זיין איזיער צו טון די אלע גוטע זאכן, באט עט די סעים טיים סאמטיימס ווען ס'איז אזוי מוזטו האבן א בעקאפ אזוי ווי א די בעטערי ארבעט נישט היינט אדם ניכר בכיסו בכוסו בכעסו איז א גוטע א גוטע עקזעמפל פאר דאס ווען ס'קומט צו דיין געלט דעמאלטס איז אסאך פון די מאראליטי פאלט אין די גארביטש דעטס איט. ווען ס'קומט צו דיין ווען מ'ווערט אויפגערעגט אדער ווען ס'קומט צו. כוסו מיינט לכאורה תאוות עולם הזה, וואס עסן צו אנדערע זאכן די מענטש אה, דא איז שוין גארנישט דא, ווייל מען איז צו ווייס. יא, ס'נעמט אים איבער. ס'נעמט אים איבער, יא. מענטש האט דאך יצרים, מענטש האט דאך אינסטינקטס, און דאס קען גובר זיין אויף די, אויף די, וואטעווער, וואס ליגט, דאס ליגט אין זיין קאפ, די, די. רייט, דאס זעהט מען טאקע זייער אפט אז ס'געשעהט מיט מענטשן וואס, זענען מער מאר מארעל מענטשן וואס האבן נישט קיין בעקאפ פון, פון רעלידזשען אדער אזא זאך. יא. אינטערסאנט אז דא מחלוקת די רמב"ם אין שמונה פרקים זאגט אז שטייט אין חזל אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר נאר איך וויל יא נאר כ'עס נישט ווייל די אייבערשטער לאזט נישט זאגט ער ס'איז דווקא ביי זאכן ווי חזיר אדער עריות די זאכן וואס ס'איז נישט קיין סתירה צו צדק און משפט סתם. אבער א מענטש זאל נישט זאגן איך וויל גנב'נען איך וויל הרג'נען ניין פארקערט דעמאלטס ביסטו א פארקערט א מענטש דארף צוקומען צו די מדריגה אז ער וויל נישט הרג'נען נישט גנב'נען ער רופט עס נישט קיין מדריגה איך מיין איז די א מענטש דארף זיין פארקערט ס'איז ממש ביסטו א בהמה אויב דו ווילסט יא און די יעב"ץ די הגהות דארט דינגט זיך שטארק אויף די רמב"ם זאגט דאס איז נישט די תורה'דיגע וויו. תורה'דיג וויו איז ווי גרעסער די נסיון איז אלץ בעסער ביסטו. אינטערסאנט די שמועס. דאס הייסט אקעי דער מענטש זאל יא זאגן איך וויל יא גנב'ענען. ער זאל נישט זאגן, נאר די מענטש וואס זאגט איך וויל, וואס וויל, נישט זאגט, די מענטש וואס וויל גנב'ענען שטייט העכער ווען ער האלט זיך איין ווי די מענטש וואס גנב'עט נישט, ער מאכט נישט קיין חילוק פון גניבה צו. ער באקומט מער שכר זאגט ער. ער דינגט זיך, ס'איז משמע אז ער האלט אז די חילוק, די פילאזאפישע חילוק וואס די רמב"ם מאכט, איז ער נישט מסכים מיט, אז ס'האט גארנישט מיט די תורה, אקעי, צו איך אים וואס ער מיינט. איך וויל נאר זאגן נאך איין צולייגן צו דעם שמועס. אז א מענטש דארף זיך צוגעוויינען און צו טון מאראלישע זאכן לשם שמים, די פוינט, ווי דאס איז וויכטיג, וואס איך האב געהערט פון ר' אביגדור מילער, און איך האב דאך שוין אפאר מאל געפרעקטיסט, און איך האלט אז ס'איז א גוטע עקסערסייז ווי מ'רופט עס, ער פלעגט זאגן אזוי, זאגן דו גייסט אהיים, ס'איז א אינטערעסאנטע איידיע, ער געהאט גוטע איידיעס, זאגט ער דו גייסט אהיים, ס'איז מוצאי שבת, צו ס'איז וואטעווער מאנטאג, ס'דא אינגאנצן צו אנגעפילט מיט דישעס, ס'איז דא צוויי וועגן דו קענסט טון, אדער זאגט ער אקעי איך וועל העלפן מיין ווייב איך וועל וואשן די דישעס ביזי מיט די קינדער דאס איך וויל זיין איך וויל זיין טון חסד, דאס איז מאראלישע זאך יא ס'איז משפט ס'איז חסד ס'איז אלע גוטע די גרעסטע אויב איינער טוט חסד מיט זיין פרוי איז דאך די גרעסטע חסד וואס איז שייך. דאן זאגט ער האט ער געזאגט נאך א זאך א חידוש וואנס וואנס אין א טיים זאגט ער זאלסטו דזשאסט וואשן איין דיש וואס זי זאל נישט דערקענען אז דו האסט געוואשט. נישט דאס אייביג טון, דו קענסט אויב קענסטו וואשן אלע דישעס, באט וואנס אין א בלו מון, נאובאדי שוד טעיק דיס עז א, יא, דאס איז נישט קיין רול, באט ער איז געווען זייער אינטערעסאנט, ער האט געהאט אייביג עקסערסייזעס למעשה, דאס איז געווען זיין חכמה, נישט סתם רעדן, טו למעשה, די עקסערסייזן איז אזוי, דו זאלסט דיך עקסערסייזן, אז דו, פארוואס טוסטו יעצט, פארוואס וואשסטו די דיש, ווייל דער אייבערשטער האט מיך געהייסן טון חסד און איך טו עס לשם שמים, דא טוסטו מאכן אן אווערנעס, די צווייטע פוינט, די איידיע אז טוהן צדקה, אז טוהן חסד מיט א צווייטן איז נישט נאר ווייל איך פיל און ס'מאכט מיך פילן גוט און ס'איז מיין מאראלישע, ס'איז אויך ווייל ס'איז דא א ציווי השם. יעצט ציווי השם ווערט אין די מענטש מער שארפ ווען קיינער, איינער שאקלט לולב, קיינער קוקט נישט, קיינער ווייסט נישט, איך שאקל לולב ווייל די אייבערשטער מיך געהייסן, איך וואש יעצט א דיש ווייל די אייבערשטער מיך געהייסן, דאס טוט עוועיקענען אין אים אז וואס? אז איבערמארגן ווען ער וועט האבן א דזשאב און ביזנעס

האט ער געגעבן די עקסערסייז פון וואשן איין לעפל פון די גאנצע סינק. ס'איז זייער אינטערעסאנט, איך האב א שטיקל פילינג אז אסאך מענטשן זייער מאראל קומט נישט פון נישט פון ציווי השם און נישט פון קיין טיפע אינקלינעישאנס אדער אינסטינקטס וואטעווער, ס'קומט פון די פאקט אז מ'לעבט ווי א קאמיוניטי, סאו מער סיניקל וואלט מען עס אנגערופן טרייבעליזם, איז אבער ממש ווי איינס, איין משפחה, משפחה נעמט זיך אן איינער פאר די אנדערע, געזען א מענטש, ס'איז א היימישע איד, לאמיר זאגן א מעשה שהיה, געהאט א קאר, איך קום צו מיין קאר, זעה איך א זעץ אין די קאר, קוק א צעטל, שטייט אזוי, איך האב אריינגעזעצט אין דיין קאר, אין אידיש, ביטע רוף מיך זיבן איינס אַכט, אין אידיש ארויסגעשריבן, זיבן זיין יוד בית ענדע נון, וכו', איך רוף אים אן, איך וואס האסטו געשריבן אזוי פאני? כ'האב נאר געוואלט צאלן אויב ס'איז א איד. יעצט ס'האט גארנישט מיט הלכות, מזיק געווען א גוי דארפסטו צאלן, יא? וואסערע מין מענטש ביסטו? דו צאלסט מיך ווייל איך בין א איד? צו דו צאלסט מיך ווייל איך בין איינער פון דיינע? דאס איז נישט מאראל, דאס איז גארנישט. דאס האט מיך זייער געבאדערט, איך האב אים געזאגט בעצם וואלט איך נישט געדארפט פון דיר קיין געלט, אבער יעצט צאל מיר. אזוי פירסט דיך אויף? באט עניוועי. עס האט ממש געבאדערט, ווי קומען אן מענטשן צו עקטן אזוי? ס'דא מענטשן וואס קעיר נישט און טראכט נישט און זעצט אריין און גייט ווייטער, אקעי. דער מענטש טראכט נישט, דער מענטש האט זיך געטראכט, ער האט געמאכט א חשבון, איך האב גענומען א מענטש, לאמיר זאגן, ס'קען זיין א ספאנישע גוי צו א איטאליענישע גוי, האט זיך אנגעסעיווט געלט, געקויפט א קאר, צו געליסט א קאר, יענער גייט יעצט דארפן צאלן פאר צו פיקסן די פֿינף הונדערט דאלער ווייל דו האסט אריינגעזעצט אין דעם, און דו ווילסט אים נישט צאלן, און פאר א איד ווילסטו יא צאלן, דו שרייבסט א צעטל, פון ווי קומט דאס? סאו דו זאגסט גוט, ס'געווארן, למעשה אידישקייט אין די לעצטע, כ'מיין, אפשר א לאנגע צייט שוין, איז געווארן זייער שטארק עבאוט אונזער קאמיוניטי, און דאס איז סענס וואס דאס טיילט אונז אפ פון ואבדיל אתכם, דאס איז א לאנגע שמועס וואס מיר קענען אבער א צווייטע מאל רעדן, באט וואס איז געשען איז ס'האט זיך דעוועלאפט אין גלות לאורך הגלות, אז זייער אסאך זאכן וואס אונז טוען מיר איז דזשאסט סימפלי צו פילן אז אונז זעמער אינקלאוזד און אונז זעמער איינס און נישט קיין שייכות מיט די גוים, נישט שייכות מיט די גאס, אונז רעדן מיר נישט זייער שפראך, וכו' וכו'. וואס דאס איז געשעהן לכאורה דאס איז געשעהן ווייל מען איז געגאנגען מפני חטאינו גלינו מארצנו, סאו וואס טוט אונז אפטיילן פון די גוי? די שנאה מיט די דיוויזשן, און דאס געבט אונז אונזער איידענטיטי, דאס האלט אונז אין גלות, דאס איז דעפענעטלי נישט די רייט וועג, ווען מען קוקט אריין אין נביא, דאס איז נישט דאס איז נישט וואס א איד דארף צו זיין. באט פאר סאם ריזען, איך ווייס נישט, מען קען זאגן דאס דאס האלט אונז, אזוי מיין איך, ביקאוז וואס מיין איך אזוי, ווייל איך בין געגאנגען צו ר' שמשון רפאל הירש און געגאנגען צוריק צו אים, סאו ער אבוויעסלי, ביי אים איז דא א יוניווערסעל, ס'איז דא א גוי, און ס'איז דא מענטשליכקייט, און ס'איז דא אלעס, און ער האט געטרייעט זייער שטארק, איך מוז קאנפעסן, באט וואס איז דא פון היינט אין זיין קהילה? זיראו. דא אין וואשינגטאן הייטס, באט זיי זענען שוין אויך געווארן פון די ישיבישע וועג. זיי זענען געווארן ישיביש, אקעי. יא יא, סאו קיצור, זעהט אויס אז ווילאנג זענען מיר אין גלות, איז דאס איז סאמהאו דארף מען אונז פאוקעסן אויף דעם, פארשטייט זיך איינער וואס איז א. איינער וואס איז אביסל א בר דעת, א בר הכי, א תלמיד חכם, דארף פארשטיין אז בלייבן שטאק דארטן. באט מען קען נישט בלעימען, מען קען נישט זאגן אז ס'איז ראנג, ווייל דאס האט אונז געהאלטן, דאס האט אונז געהאלטן, די אלע דיוויזשענס ווי מ'רופט עס, אנקוקן אז דער איז א גוי, און ער איז א שייגעץ, און אים טאר מען נישט אנקוקן, און מען טאר נישט קאפיען, וואס ער טוט דארף מען טון פארקערט, די אלע זאכן האט געהאלטן די המון עם עט ליעסט אז מען זאל בלייבן אידן, און פארשטייט זיך איינער וואס איז גרעדזשועיט די לעוועל, דארף קוקן פאזיטיוולי און זעהן וואס וויל די תורה פון אונז, וואס וויל די נביא פון אונז, און יעדע זאך, כ'מיין, כ'קען זאגן, כ'מיין, ברוך השם היינט איז דאס, מ'לערנט עס אויס מער, באט די גמרא זעהט מען דאך, רבי יוחנן, א אלטע גוי האט ער געגעבן יהיב ידיה, ס'קען זיין אזא זאך, מכבד זיין א גוי, גריסן א גוי, און מכבד זיין יעדע מענטש, אבער א מענטש איז א, איז א מענטש. ס'דאס איז די וועג. איך האב געהערט אים דאס יעצט ר' לייזער געלדצעהלער איז ארויסגעקומען א בוק פון אים, ער איז דאך א מורא'דיגע מענטש געווען, ער זאגט עפעס אז זיין טאכטער האט געשריבן, די גאנצע וועלט ווייסט פון די מעשה, אז עפעס איינער פון די געז סטעישן, האט די גוי געזאגט דער ראביי ער האט דאך מיך ממש געמאכט לעבן, ער האט מיך יעדן טאג געשמייכלט געזאגט גוד מארנינג, און נאר וועגן דעם בין איך לעבן, ווען נישט וואלט איך שוין לאנג געקומען צו סואיסייד, איינער וואס האט שכל וואס קוקט אביסל העכער. יא הונדרעט פראצענט, טראכט פון עני גדול בישראל, שטעלט, וויאזוי וואלט ער זיך אויפגעפירט ווען עני מענטש איז אין א צרה אדער דארף עפעס העלפ צו א קינד צו א עלטערע מענטש, איך קען מיך נישט אימעדזשינען עני גדול בישראל א ערנסטע גדול זאל נישט ווערן מלא רחמים פאר פאר עניבאדי ביקאוז דער איז נאו סעלעקטיוו רחמנות, מה הוא רחום אף אתה רחום מיינט אז דו ביסט א בעל רחמים, אז דו זאגסט אז עס געשעט א צונאמי אין יאפאן און הונדערט מיליאן מענטשן שטארבן, נאכאמאל סאו וואט, רוב מענטשן עסן יא עס ווייטער די הערינג מיט די אייער קיכל. אבער עס געבט דיר נישט קיין ציפ ווען דו געסט דיך א רוף אן, אקעי זאל נאך הונדערט מיליאן גוים שטארבן, אבער, זיי האבן דאך קיינעם גארנישט געטון, די ס ר מ ט, יאפאן האט ניטאמאל געוואוסט אז אידן עקזיסטן, חוץ ביי די צווייטע וועלט מלחמה האבן זיי געראטעוועט אפאר אידן, באט דעטס ביסיידס די פוינט. סאו דו, אז דו דיסיידסט נאר רחמנות צו האבן אויף מענטשן פון וואס זענען דיין זייער דומה צו דיך, דו ביסט נישט קיין בעל רחמים, דו האסט נישט רחמנות, דו האסט סעלעקטיוו רחמנות, יעדער האט רחמנות אויף זיין קינד, דו האסט אויך רחמנות אויף דיין קאמיוניטי, אקעי ס'איז נעטשרעל, א מענטש האט מער, א מענטש זאל האבן מער רחמנות. קרוב קרוב קודם. קרוב קודם. יא. באט. באט ס'איז דעפענטלי א גדול דאס איז גוט. איינער וואס איז א גדול און איינער וואס איינער וואס טראכט וואס איז די תכלית פון א מענטש אויפן וועלט דארף אין זיך אויסארבעטן די רחמנות. יעדע זאך. יא. איך האב יעצט געליינט די לעצטע וואך ס'איז געווען א מורא'דיגע מעשה אפשר זאגן עפעס א איד וואס איז געגאנגען צו די קאנטרי אויף שבת ס'איז געווען פיר דרייסיג נאכמיטאג און געזען א גוי ער איז געווען סטאק אויף די הייוועי, האט ער זיך אפגעשטעלט, אבער אפאר שעה פאר זמן, קיינער האט זיך נישט אפגעשטעלט, ער האט זיך אפגעשטעלט, ער האט אויסגעהאלפן, געפיקסט, סאו מ'מוז זאגן אז נאך וויפיל דאס נאר, מען זאגט, וויפיל אונז האבן נאך מענטשן וואס זענען דאס, אונז זענען נאך אלץ די בעסטע, מען דארף עס נאך בעסער מאכן, דאס הייסט אונז האבן די אווערנעס, דאס איז הונדערט פראצענט, מ'גייט צוריק יעצט צו די שמועס פון אברהם אבינו יעצט. קען זיין ווייל די גויאישע וועלט האט דא א שטיקל בליק אז נאובאדי שוד מיינד עניבאדי'ס ביזנעס, דאס מאכט אויך, ווען דו זעסט איינער שטארבט אויפן גאס,

וואס שטייט אין פרשת וירא. אז וואס? אז איי גאו אוט אוו מיי וועי, אוט אוו מיי קאמפארט זאון, ער איז געשטאנען, שטייט, דאס איז די גאנצע פשוטו של מקרא, ער איז געווען קראנק, יושב פתח האהל כחום היום, ס'איז געווען א הייסע טאג, ער האט געזוכט ווי קען איך אריינברענגען איינעם דא וואס גייט דורך און ער איז הונגעריג געבן צו עסן צו טרינקען, דאס איז געווען זיין עבודת השם, ער האט פארשטאנען און אזוי האבן מיר געשפירט געשמועסט אז דאס איז איינע פון די יסודות הבריאה צו העלפן מענטשן. האט עס פארשטאנען? ס'איז נישט געווען קיינער וואס האט עס נישט פארשטאנען. סדום מיט אנדערע פלעצער געזאגט ווארען, ניין, מיינד מיי אן ביזנעס, און קיין שנארערס, נאו סאליסיטינג, דא סדום איז א פענסי שטאט, זיי קומען אריין די עניים דא, זיי וועלן חרוב מאכן די שטאט. נישט נאר דאס, אז דו קענסט נישט ארבעטן, וואס איז ווערד צו לעבן? זיי האבן געהאט א שיטה אין סדום, מענטשן מיינען די פיקטשער בוקס פון די קינדער, זיי זענען געווען צע'רודערטע מענטשן. נאצי דייטשלאנד וואזנט סאו לאנג עגאו. זיי האבן געהאט, ס'איז דא די ריינע ראסע און די אנדערע מאכן סתם חרוב, די דזשיפסיס האבן זיי געהארגעט. עס מאכט חרוב די וועלט. דאון סינדראם האבן זיי געהארגעט אויך. אז עס קען זיך נישט אליינס פיטערן, וואס איז עס ווערט צו לעבן, עס איז סתם א נוסענס פאר די וועלט. זיי האבן געהאט אויך א שיטה. סאו אברהם אבינו איז געווען די אנטיטעסיס פון סדום. זעט זיך און די פאני פארט איז ער האט געבעטן פאר סדום, דאס איז דאך ממש די פשט, די פלאי פלאים. ער האט רחמנות געהאט אפילו אויף דעם, דאס איז דאך ממש. שטעל דיך פאר דער מענטש איז דיין גרעסטע שונא, ער האלט פונקט פארקערט פון דיר און דו בעטסט די שטערקסטע אז ער זאל נישט גיין כפרה. אברהם אבינו געווען ממש א דזשיניעס שבדזשיניעס אין די אין די סוגיא פון חסד, און אלעס וואס איז דא היינט, אלעס, סיי ביי די גוים צו ביי די קריסטשענס, ביי די, אלעס איז, זענען אלע אייניקלעך פון אברהם אבינו, דעם, פון די, אלעס קומט פון אים. כ'מיין יוראפ זענען נישט דווקא אייניקלעך פון אברהם אבינו, יוראפ איז בני יפת, יפת איז נישט שם, ס'איז אבער. יא טשיינע איז יפת. וואטעווער, נאט שור, ס'איז סתם גייט אריין די שמועס וואס מיט די גלות אדום, וואס האבן אונז מיט אדום? אדום איז עפעס א לאנד לעבן ארץ ישראל. פאר איך וועל דיך איבערגעבן די ווארט צו שליסן, ס'איז דא, איך וויל סתם ענדיגן מיט א מעשה דא, ס'איז דא איינער פון די גדולים זענען געווען כ'מיין זייער באקאנט פאר זייער בין אדם לחברו להפליא עד להפליא איז ר' שלמה זלמן אוירבאך, יא, באקאנט. ממש מ'ליינט פון אים, מ'קען נבהל ונשתומם ווערן. באט די וויאזוי ער האט מקיים געווען די אשרי משכיל אל דל, רייט, וויאזוי א מענטש נוצט זיין אינטעלידזשענס צו מאכן זיכער נישט וויי צו טון א צווייטן, און וויאזוי צו העלפן א צווייטן, איז דזשאסט נעקסט לעוועל, איך האב געליינט א מעשה פון אים, דזשאסט איך האב פארשט איך האב געזען אלס א מורא'דיגע מעשה, עס איז געווען א בילדינג אין ארץ ישראל, א קינד האט געהייסן יונתן, האט געשפילט ביי די פענסטער איז ארויסגעפאלן, נעבעך אומגעקומען, שטייט זיך די משפחה איז געווען דעוועסטעיטעד, שוין. אפאר וואכן שפעטער האט א אנדערע מאמע אין די בילדינג געהאט א קינד, און און זיי האבן געהאט א זיידע וואס האט געהייסן יונתן, געוואלט געבן א קינד נאכן זיידע, באט זי האט מורא געהאט אז עס איז א שלעכטע סימן, איינער יונתן איז געשטארבן אין די בילדינג, עס איז א שלעכטע סימן, מזל אהער איך ווייס וואס, זי איז געגאנגען צו ר' שלמה זלמן, שלמה זלמן האט געזאגט, ניין, שלעכטע סימן איז עס נישט, דו האסט נישט וואס מורא צו, באט געב נישט קיין נאמען יונתן. זאגט פארוואס? האט ער געזאגט, וואס וואס גייט געשען, דיין קינד וועט ווערן צוויי דריי יאר אלט, וועט גיין אונטן ווארטן פאר די באס, פארן גיין אין חדר. שוין, איז די קינד וועט צוריקקומען פון די באס, זאגן אה יונתן העלא, יענע מאמע וועט אויך זיין אינדרויסן מיט איר אנדערע קינדער, זי וועט הערן ווי דו זאגסט יונתן, ס'איז נישט אזא פאפולער נאמען, זי וועט זיך דערמאנען פון איר קינד, ס'וועט איר מצער זיין, געב נישט קיין נאמען יונתן, זכותו יגן עלינו. עמעיזינג, איך האב אויך געהאט די זכי' צו קענען א איד וואס אויך ממש עד היום הזה ער גייט נישט אויס פון מיין קאפ געהייסן ר' אברהם גענאכאווסקי. טשעבינער ראש ישיבה. יא יא סאו איך בין געווען ביי אים אפאר מאל אויך געווען אויכעט געווען א דזשיניעס אין לערנען באט אין חסד יעדן נישט געווען אויף אים אזא זאך איינער איז אריין געקומען איך האב געפילט איך בין געווען א יונגע בחור'ל געפילט ווי ער איז אזוי ביזי מיט מיך און א צווייטער קומט נאר ביזי דאס איז געווען עבודת השם דא קומט ווייטער אריין די עבודת השם דו טוסט עס מיט מחמת עבודת השם. גייט עס צו נעקסט לעוועל. יא אבער פון א אנדערע זייט פיל איך איך בין סך הכל יענעמס חפצא של מצוה. ער מיינט עס נישט ערנסט דער בער און. אה גוט זייער גוט. סאו איך האב געהערט יעצט איך יעצט איך ענדיג און דאס גייט זיין מיין לעצטע ווארט. סאו איך האב געהערט אזא מעשה פון איינעם ער האט געזאגט אזוי אז עס קומט איינער יענעם מבקר חולה זיין יענער זאגט ער פילט ווי ער איז א חפצא של מצוה סאיז אזא דזשאוק אנדערע ווערטער אז ער פילט ווי ער טוט אזוי. יענער קען דאך זיך פרייען אז איך בין קראנק ער קען מיך מקיים זיין אזוי ווי די בריסקער וואס האט געטראפן. א עני פאר רבי שלח מנות. יא יא זאגסטו גוט זאגסטו גוט סאו סאיז דעפענעטלי אז א מענטש דארף וויסן ווי ער האלט און וואס ער קען און וואס ס'מאכט סענס און און פארקערט און אמאל און אמאל גראדע און אמאל ווען א מענטש טוט חסד פאר א צווייטן כ'האב עס גערילייזט ביי מיינע אייגענע זאכן ווי זאגט מען לעס לעס איז מאר לאמיר זאגן ס'איז איינער וואס איך האב עפעס א איד וואס איך איך נעם מיט אים נעם איך א קאליע בבית קען נישט שוין, זאגט מיך איינער, אה, איך האב דאך א גרויסע זאך, איך לערן מיט אים יעדן טאג א שעה. און איך לערן מיט אים יעדן טאג א שעה, און איך לערן נישט מיט אים קיין שעה, איך לערן מיט אים צוויי מאל א וואך א האלבע שעה. פארוואס? ווייל איך האב זיך אויסגעלערנט אז איינער וואס ער וויל טון אסאך, וואס געשעט איז, איך וועל אנקומען, איך וועל אנקומען שפעט, איך וועל מיסן, יענער וועט זיך פילן שלעכט, דאס איז ווי געזאגט מיט די, דארף וויסן אז מען טוט חסד, ענדערשט טו עס ווייניגער, און טוה עס פולי. געב אוועק די האלבע שעה, די האלבע שעה נעמט שוין פארטי פייוו מינוט, באט. אז דיין ניין איז נישט, דו קענסט נישט זאגן ניין איז דיין יא אויך נישט קיין יא. עקזעקטלי, ווייל דו קענסט, א מענטש קען דאך נישט טון, א מענטש האט דאך לימיטעד אין צייט און זאכן, און אמאל נעמט ער אוועק חסד פון זיין שטוב, פון אנדערע, מען דארף אייביג טראכטן בעפאר מען טוט א ענדעווער פון חסד, עקזעקטלי. שואל עצה זיין, איך ווייס נישט פון וועם, באט ביי אדם גדול וואטעווער, טו מעיק שור דעט יור דואינג די רייט טינג, אקעי. א גרויסן שכח.